ערב. א ווארט איז טיילמאל ווי א זלידנע פליג, איז טביה גליערן פארבייגעלאפן אין געדאנק און האט זיך נישט ווילנדיג פארענדיגט מיט א גראם אפילו. ס'טשעפעט זיך צו דיר צו און לאזט זיך נישט צורו. דאס איז געווען דאס ווארט ערב. דאס ווארט ערב אין זיינע ביידע טייטשן, ערב צומישעניש און ערב פאר, דאס אידישע לעבן היינט אין פאלקס-פוילן איז צעמישעניש. צי עס איז זיך פאר א ניי לעבן, א סאציאליסטיש לעבן, ווי עס טענה'ט מיט אים איין זיין רחל. מיט די דאזיגע מחשבות וואס האבן געהאמעוועט זיין גאנג, האט גליער ווי געציילט מיט די פיס די טרעפ פון דער אידישער יוגנט-בורסע אין פראנטשישקאנער גאס אין לאדזש. ער האט ווי עס פאסט פאר א מענטש אין זיינע יארן א פופציגער שוין.

וואס די וועלכע דארפן זיין זיינע לייענער לאזן אידיש פארן עלטערן דור, איז דאך עס אבער פארשטענדליך און ממילא פארגעבליך. פויליש רעדן די וואס האבן זיך געראטעווען פון די פאשיסטישע נעגל איף דער ארישער זייט, וואו א אידיש ווארט אין מויל איז געווען אין הארץ,

און האבן צו יידיש א ביטול באציאונג. גלייך ווי נישט מיטן דאזיגן לשון זענען זייערע נאנטע קדושים געגאנגען אויף די פאשיסטישע שייטערהויפן. אה, אויף די האט שוין גליער גאר קיין שטארקן פאראיבל. יא, ס'איז ערב, צעמישונג. פון אונטן אין וואכצימער איז ער שטיין געבליבן און האט אן איבריגן מאל באטראכט דאס זעלביגע וואס ער זעט עטליכע מאל אין טאג. הינטער אַ באַריער לעבן אַ טישל שטײט אײנער פֿון די זיך טױשנדיקע װאַכלײַט מיטן רױטן באַנד אױפֿן אַרבל, פֿאַרטױשט אַ װאָרט מיט דעם און יענעם בורסאַנט, גיט אָפּ אײנס דערהאַלטענע פּאָסט, אָבער גלײַכצײַטיק איז זײַן אױפֿמערקזאַמקײט קאָנצענטרירט איף דער טיר אין דרױסן אַרױס, טאָמער קומט אַרײַן אַ פֿרעמדער. איצטער, אױפֿן פֿרימאָרגן, האָט ער נישט דער װאַכמאַן, די ביקס הענגען אױפֿן רימען איבערן אַקסל. אָבער דאָ איז זי! די ביקס שטײט אָנגעלענט אױפֿן פֿענצטער-ברעטל, און איר שטיקע קוקט אַרױס דורך דער שױב אין דרױסן, װי אַ װאָרנדיקער פֿינגער אַ ייִדישן שׂונא. אָט איז אַרײַנגעקומען משמעות ניט קײן בורסאַנט, דער װאַכמאַן שטעלט אים גלײַך אָפּ. אײַער פּאַס? צו װעמען? ערבֿ טוט גליער נאָך אַ מאָל אַ טראַכט און גײט פֿאַרבײַ יענעם אַרױס. גליער ווערט באגאסן מיט זון-ליכט און בלייבט נאכן אפגיין עטליכע טריט ווידער שטיין. קעגנאיבער איז די זון מיט גארנישט נישט פארשטעלט. ס'שפרייט זיך פארן בליק א פארוויסט אפגעברענטער פלאץ מיט פליכעס פון ציגל, זאמד און ליים. ערטערווייז הייבן זיי שוין אן צו פארוואקסן מיט שיטערלעכע בלאס גרינע גראז האר און גרויליכע קרייטעכצער.

די ציוניסטישע ארגאניזאציע און די ארץ שליחים, ווער פון זיי וועט טון דאס גלייכסטע? ס'איז ערב, צו מישען עס. מיין שוויגער איז דאך געווען די גליקליכסטע, פריער עובר בטל, דערנאך געשטארבן פון א ראק, און מיין נחמה האט נאך באוויזן צו באזארגן זי מיט א גרויער מצבה אויפן גענשער בית עולם. לויט די צויטן פון ידיעות האט מיין נחמה געארבעט ווי א שוועסטער אין אידישן שפיטאל אויף טשיסטע, געקעמפט פאר אונזער בן יחיד'ל, פאר אונזער חיים'לען מיט די לעצטע כוחות פון א לעבעדיגער אלמנה, און צוזאמען מיט אים אוועק קיין אשווענטשים. די מצבה אויף זייער אומבאוואוסטן קבר איז דאס בערגל גרוז פון דער קאמעניצע אויף טווארדע גאס וואו מיר האבן געוואוינט.

ער וואלט אפשר דעמאלט געווען אינגאנצן פארזאמדיגט און פארציגלט געווארן אויפן ארט, נאר אויף זיין אראפזינקענדיגן אקסל האט קוים קוים ער זאל עס דערפילן אנידערגעלייגט איר האנט דאס ווילנער ווייבל מיט וועלכן ער איז אהערגעקומען, רחל באניל. זי איז געווען א פארטיזאנערין וואס איז מיט אן עראפלאן געבראכט געווארן קיין מאסקעווע, און גליער האט זיך מיט איר באקאנט אין אידישן קאמיטעט ביים פאראיין פון פוילישע פאטריאטן. גליער, פֿרײַנד גליער, האָט געשעפּטשעט איבער אים איר שטים, איר האָט גאָר נישט פֿאַר מיר קײן טרױסטװאָרט? כ'האָב פֿאַרלאָרן מײַן געליבטן מאַן און אונדזער בת-יחידהלע, שׂרהלע. דאָס האָט איר גרױסן בראָך געדאַרפֿט זײַן אים אַ טרױסט אױף זײַנעם. גליה האָט נאָך אַלץ זיצנדיק אױפֿגעהױבן צו איר טרוקענע אױגן צו דערזען אירע, די פֿאַרװײנטע, אבער אויך זיי האבן אין אים אריינגעקוקט טרוקענע גליענדיגע און אפילו שטרענגע, ווי מיט אן אויסרייד אויף זיין שוואכקייט. ס'האט אים מיטאמאל פארפלייצט און דורכגעשווענקט א געפיל פון בושה, און ער האט זיך אויפגעשטעלט, גענומען זי אונטערן ארעם, האט ער גלייך באנומען, פון זייער ביז היינטיגער פריינטשאפט וועט ביי זיי אויפגיין א ניי לעבן. אט דא אין לאנד טאקע! וואס? וואס גייט אויף צו א נייעם לעבן אויף די אידישע חורבות?

וואס איז א פועל יוצא פון, און אזוי ווייטער. סיי ווי אבער דו לעבסט דאך א דאנק מיר. געדענקסט ווי איך האב דיר געטריבן ממש צו אנטלויפן? מיט זידלערייען אפילו. איז געפין זשע היינט אין רחל'ען מיך, דיין נחמה. און חיימ'לען אונזער חיימ'לען וועסטו דאך אוודאי נישט פארגעסן, טביה דיכטער מיינער. זאל ער האבן א ברודער'ל אדער א שוועסטער'ל איבער דער וועלט, כאטש פון איין טאטן. הםמ, אפשר טאקע וועט אויפגיין מיין נחמה אין רחל'ען, א ברודער'ל אדער א שוועסטער'ל, איז דאך שוין אפילו פאראן א טרויעריג צושמייכלטער אפמאך צווישן זיי, אויב א יינגל וועט מען עס א נאמען געבן נאך איר אומגעקומענעם מאן מאיר'ל, אויב א מיידעלע נאך זיין אומגעקומענעם ווייב נחמה'לע. גליער איז שוין געווען אין סאַמע געדיכטעניש פֿון דער ענגער רעש-באַוועגלעכער פּיעטריקאָווער גאַס, וווּ אין געוויסע שעהען דאַרף מען האַלטן קאָפּ, זײַן געהיט נישט אָנצוטרעטן גראָב עמעצן אויף אַ הינער-אויג, נישט אָנצושלאָגן זיך מיט עמעצן ברוסט צו ברוסט, ווי צוויי קופֿליעס שוימענדיקע ביר אין די הענט פֿון שיכּורים, ווי דאָס טוט אים עמעץ אַ צי בײַם אַרבל.

הערשל ווענגאָש, מיט וועלכן ער האָט ביז הײַנט זעלטן פֿאַרטוישט עטלעכע ווערטער, כאָטש ער האָט אים פֿאַרגעדענקט פֿון מיט אַ פּאָר צענדליק יאָר צוריק, ווען זיי האָבן געלערנט אין דער סלאָבאָדקער ישיבֿה. צי יענער פֿאַרגעדענקט אים אויך נאָך זײַנע טראַגיש-שוידערלעכע איבערלעבענישן אין נאַצישן גיהנום? ער איז ערשט, אַ פּנים, ווענגאָש אין אַ געהויבענער שטימונג. אויב ער האָט אים אַזוי היימיש אַ כאַפּ געטאָן אונטערן אָרעם,

אַ װײַל זײַנען זײ אַזױ געגאַנגען אין שװײַגן, װאָס ס'האָט געדריקט אױף גליערן. יענער האָט אים איבערגעריסן די מחשבֿות, און כּל זמן ער פֿילט אים דאָ דערנעבן, קאָן ער זײ ניט װײַטער שפּינען. װי װערט מען שױן זײַנער פּטור? נאָר באַלד האָט אים װענגאָש נאָך אַ מאָל רױבעריש אַ כאַפּ געטאָן אונטערן אָרעם און אָנגעהױבן רעדן װעגן זיך, װי אַזױ ער האָט זיך געראַטעװעט אין פֿאַשיסטישן גיהנום, ווי ער האט זיך נאכן ביישפיל פון דעם נעים זמירות ישראל, דוד המלך, געמאכט פאר א שטומען און משוגענעם פויער. ווי אזוי ער איז לסוף געווארן אין א גאליציאנישן דארף א הייליקער ביי די ארטיגע אוקראינישע פויערים. א פאפ. און האט שטומערהייט געפראוועט די תפילות אין קלויסטער. כאטש גליער האט שוין עפעס וועגן דעם געהאט געהארכט, האט עס אים ערשט הערנדיג פון זיין אייגענעם מויל שטארק פארטשיקאוועט.

סלאבאדקער ישיבה האט זיך ווענגאש מיט א מאל אויסגעלאשן, איז שטייף געווארן, און זיין רויט פנים פויעריש תמעוואטע. סלאבאדקער ישיבה און די ביבליאטעק אין קאוונע אויפן נאמען פון דעם מחבר פון אהבת ציון, וואו מיר פלעגן זיך אמאל טרעפן ווי צוויי גנבים נישט אפגערעדטערהייט אויף איין ארט, האט אים גליער געמינטערט. אבער ווענגאשעס שווייגן האט אנגעהאלטן. זיין פנים האט גענומען שוואך פלאצן פון א פארבארגענעם פיין. נאר גליער, פארכאפט פון זכרונות וועגן סלאבאדקע, האט עס נישט באמערקט. און אונזער ראש ישיבה, ר' ברוך בערלען, דעם הייליגן פאנאטיקער, דעם הארציגן מענטשן וואס ליטווישע פויערים פלעגן צו אים קומען מיט בקשות און כאפן זיין האנט צו קושן, געדענקט איר?

ווענגאָש האָט אים נאָך אַלץ געקוקט אין פּנים אַרײַן, ווי אין אַ בוך אויף אַן אומבאַקאַנט לשון, אין וועלכן מע פֿאַרשטייט קוים בלויז די אילוסטראַציעס. גליער איז ענדלעך געוואָרן דערויף אויפֿמערקזאַם און האָט אַ טראַכט געטאָן. ס'איז ערבֿ, אַ צעמישעניש, בײַ אים. אָדער בײַ מיר? איך האָב דאָך פֿאָרט נישט קיין טעות. ער איז דאָך דער, וואָס איך מיין, מיין און זאָג. וואס זשע שפילט ער דא פאר מיר א פארשטעלטן פאפ? און ער האט גערעדט ווייטער שוין מיט פאריבל אין טאן. נו, און ווי דער ראש ישיבה האט אייך איינמאל אין א זוניגן פרימארגן ביי זיך אין טונקעלן חדר אויסגעשייגעצט אויף קולי קולות דערפאר וואס איר האט לויט א מסירה געלייענט די הצפירה, געדענקט איר? איר זענט דעמאלט ארויסגעלאפן אין דעם נאך טונקעלן לאנגן קארידאר, ווי אַן אָפּגעשמיסענער פֿון באָד אַרויס, אַ פֿאַרשוויצטער, אויסגעפּרייעטער און רויט פֿלאַמענדיק, אַזש ס'איז ליכטיקער געוואָרן ווי פֿון אַ קאָפּטשענדיקן נאַפֿטלאָמפּ. אָנגעשלאָגן זיך אין מיר, האָט איר מיר אַ פֿרעג געטאָן מלא בושה און מיט אַ דורכגעטרערט קול, איר שטייט שוין דאָ לאַנג, וואַרשעווער? ניין, האָב איך אַרויסגעשטאַמלט, אַ ליגן, וואָרום באמת האָב איך געהערט אַלץ. ניין, די רגע בין איך אַריינגעקומען, איך דערמאן זיך עס נישט, הערשעלע דריזשקעפאלער עה? לחלוטין גארנישט, האט ווענגוש ענדליך א זאג געטון מיט א הייזעריקליכער שטים פון הוילן אטעם. אלץ וואס מיט מיר איז געשען פאר אונזער גרויסן בראך, מיין גאנץ לעבן פון פאר דער אקופאציע, איז מיר ארויסגעווישט געווארן ווי שפינוועבס פון זיכרון. הם. אפשר בין איך אין דער אמתן צייטנווייז געווען משוגע, א מין ערב, א צעמישעניש אין די געהירן. פֿון דרױסן האָט אַ אױטאָ-מאַשין צו װיסן געגעבן װעגן זיך מיט אַ װילד רעװעניש, אַז זי פֿאַרקערעװעט פֿון ברוק אַהער אין טױער אַרײַן. װאָס רעװעט זי אַזױ, די דײַטשע חיה-רעה? האָט זיך װענגאָש נערװעז פֿאַרקרימט. די מאַשין האָט זיך באַװיזן פֿאַרן חלל פֿון טױער, װי זי גלײַכט זיך צו קאָנען אַרײַנפֿאָרן, און דערװײַל װײַטער גערעװעט. איר זעט נישט? זי איז אנגעטורעמט מיט קאסטנס אמעריקאנער שמאטעס פאר די קאמיטעטישע מאגאזינען, רעוועט זי, דרך ארץ, דער רייכער פעטער פארט. מירן שוין רעדן אן אנדערש מאל האט ווענגוש אייליג א זאג געטאן און אוועק ווי ער וואלט אנטלאפן מחמת שרעק פארן אויטא און שוין פון ווייטן געשריגן אויף צוריק כ'אייל זיך אין דער דרוקעריי, מען שטעלט איין די אפיניע. א גוטן. די מאַשין האָט נישט אים טאַקע װי נאָכגעיאָגט, קלעי איז אַרױף אױף די שטיגן אַ צעמישטער, הערשעלע דריזשקע-פּאָלער, דער סלאָבאָדקער ישיבֿה-בחור, װאָס איז אַרױס לתרבות רעה, אַ פּראַװאָסלאַװנער פּאָפּ, אַ פֿאַרשטעלטער, צי אַן אמתער משוגענער, און געדענקט ניט זיך אַלײן, ערבֿ צעמישעניש, תּוהו ובֿוהו. מיט בלאָנדזשענדיקע טריט האָט ער זיך געלאָזט אַרױף צום פֿערטן שטאָק אין פֿאַראײן.

אין זאַל דאָ איצטער, ווען ס'האָט אַרײַנגעשײַנט די גאָלדיקע שײַן פֿון דער יונגער זון, איז געווען שטיל און וואָכעדיק שטויביק. אַ מאָדנע שטילקייט, ווי אַ פֿאַרבאָרגענע אין די ווענט, אין דער פּאָדלאָגע און סופֿיט. אָבער ס'האָט זיך געלויכטן דאָס קעסטל פֿון ראַדיאָ, און זײַן געזאַנג, אַ נאַרישס, ווײַל אַן אומזיסטיקס, פֿון קיינעם נישט געהאָרכט, האָט אויסגעפֿילט מיט זיך דעם חלל. אויף די פאנאנדערגערוקטע טישלעך זענען אין אן אומארדנונג געווען אנגעווארפן שטויסן אידישע און העברעאישע צייטונגען און זשורנאלן פון גאר דער וועלט, וואס זייער גרעסטער טייל האט יאמערנדיג אויף אידישן חורבן אין פוילן, גערופן דעם שארית הפליטה צו פארלאזן די היימען וואס וועלן קיינמאל דאך קיין היימען נישט ווערן. זענען דא אויך געלעגן די ארטיגע ארגאנען פון דעם גאנצן פארטיי פעכער, וועלכע האבן אויך, מיטן אויסנאם פון נייעם לעבן, געטאן דאס נעמליכע אויף א פארשטעלטן אופן.

האָט זיך דאָס טישל געטאָן אַ רוק און אַ ראַץ, די שטילקײט אין די װענט און די מוזיק אין חלל אױפֿן באַלקאָן האָט זאַרף אַ דרײ געטאָן אַהער דעם קאָפּ און אים באַמערקט, און װי בלױז אױף אים טאַקע דאָ געװאַרט, אַ װאָרף געטאָן דאָס קאַרדאָנדל פֿון אױסגערײכערטן פּאַפּיראָס און זיך האַסטיק אַ לאָז געטאָן צו אים. גוט מאָרגן, טבֿיה!

דער האן וואס קוקט אפילו נישט אריין אינעם בני אדם קאן דאך אוודאי ניט וויסן וואס אין אים שטייט. במחילה מכבודך, אז דו קאנסט ניט זאגן אני הגבר ראיתי, איך דער האן האב געזען, איז וואס קאנסטו וויסן וועגן די אויפטוען פון די ציוניסטישע ארגאניזאציע אין פוילן היינט צו טאג? וואס קאנסטו וויסן וועגן דער הייליגער מסירת נפש'דיגער טעטיקייט פון די ארץ ישראל שליחים? סארא אידן מיט ליכטיגע נשמות זענען פאראן צווישן זיי. יונגע מענטשן האבן איבערגעלאזט די אייגענע היים, ווייב און קינד, זייער היימלאנד, ארץ מכורתם, פאראן צווישן זיי סאברעס אויך, און זענען געקומען אהער וואו זייער לעבן איז, ווי די מעשה זאל ניט זיין, נישט אינגאנצן מחוץ סכנה. ביינאכט גייען זיי אין גאס מיט א רעוואלווער אין קעשענע. און דו ווייסט וואס זיי טוען די יונגעלייט, די בחירי העם? א געזונט זיי אין יעדן אבר, אויב זיי קענען נישט פועל זיין מיט דמים, משמע געלט, שטעלן זיי איין זייער דמים, פשוטו כמשמעו בלוט, שטעלן איין זייערע יונגע לעבנס ארויסצוגנב'ענען אידישע קינדערלעך, אברעמעלעך און שרה'לעך, אפגעראטעוועט אין די קלויסטערס און מאנאסטירן. ראטעווען ארויס זייערע נשמה'לעך צוזאמען מיט די גופעמ'לעך פארן אידישן פאלק. נעם טביה און דערגרונטעווע עס, ווי א אידישער דיכטער,

זיינע קליינע אבער העלע אויגן און דאס גאנצע מאטע פנים האבן געגליט אין אייגענער היץ פון אינעוויניג ארויס. זיין הויכער לומדישער שטערן מיט פריצייטיג פליך האט זיך געפאלדעט אין ליכט און שאטן. זיין ליכט. דעם געגנער'ס שאטן. זיין נידעריגער, נאר פעסט פלייציגער גוף איז ווי ארויפגעוואקסן פאר די אויגן. ס'האט זיך ווי עפעס א מעכטיגע זאך געווארפן אין אים. ער האט געווארפן מיט די הענט מיט אַלע גלידער, איז דאַכט זיך אונטערגעשפּרונגען, װי זײַן צעקאָכטן בלוט דעם גאַנצן געבױן זײַנעם װאָלט ענג געװאָרן אין די מלבושים, אין דער הױט, און רײַסן זיך פֿון זי אַרױסצושפּרינגען. נישט אומזיסט האָט גליער אַ טראַכט געטאָן, פֿאַרגלײַכן אים די ציוניסטן צו ביאַליקן. אַזאַ איז ער, דער דיכטער זאַרף, סײַ אין זײַן דיכטונג, סײַ אין לעבן. גליער האָט זיך ערשט געשפּילט אין אים גופֿא, ווי ער שפּיגלט זיך אין זײַן דיכטונג. ער האָט אים ליב, זאַרפֿן. ער שלאָגט אים דעריבער נישט איבער, לאָזט אים זיך אויסברויזן, אויסהיצן און אויסשוויצן. ערשט ווען זאַרף האָט זיך דאַכט זיך אַ ביסל אָפּגעקילט, האָט גליער אָנגעהויבן אײַנגעהאַלטן געלאַסן. שייע, איך צווייפל ניט אַז צווישן די ארץ ישראלדיקע שליחים זענען פאַראַן ערלעכע און הערלעכע מענטשן, אָבער שלאָג מיר נישט איבער, כ'בעט דיך. גראָד קען איך דאָ איינעם פון זיי זייער גוט, ער איז אַ וואַרשעווער. איז ער איינער גענוג צו פאַרשטעלן פאַר מיר אַלע די שליחים וועגן וועלכע דו רעדסט? איך מוז דיר טבֿיה איבערשלאָגן, אױף דיר קאָן מען נישט זאָגן כּשמו כּן הוא, ביסט שױן גאָר ניט אַזעלכער. אַבֿרהם האָט געװאָלט צוליב אײן צדיק ראַטעװען סדום, און דו צוליב אײן, און פֿון װאָס פֿאַר אַ רשעות האָט דען דער אײנער דײַנער געטאָן? מען האָט אים אין ראַטן-פֿאַרבאַנד, װוּ ער האָט געאַרבעט מיט מיר צוזאַמען, חושד געװען אין באַגנבֿענען דעם שפּײַזמאַגאַזין, און הײַנט איז ער אַ שליח. דו רעדסט רכילות, טביה, האָט זאַרף אױסגעשאָסן, גײסט אין דײַן פֿרויס װעגן? שײַ! האָט אַ רוף געטאָן אַ קלינגענדיקע װײכע מײדל-שטימע פֿון דער סעקרעטאַרס טיר, װעלכע װערט אױסגעשלאָסן פֿאַר אַזעלכע מיוחסים, װי שײַע זאַרפֿס פֿרױ. דער אױסדרוק פֿון צאָרן אױף זאַרפֿס פּנים האָט זיך גלײַך געביטן אױף אַן אױסדרוק פֿון לײַדן און איבלדיקײט. זײַן גוף האָט זיך װי אײַנגעשרומפּן,

און ער האָט מיט שטאָלץ איבערגעחזרט אין געדאַנק, װאָס זײַן רחל האָט אים געזאָגט מיט אַ װאָך צוריק, פֿאַר איר אַװעקגײן אין קאָמיטעט אױף דער אַרבעט. און דו, טבֿיה, לאָז צורו מיט די שמאַטעס! ס'פּאַסט נישט פֿאַר קײן שרײַבער, פֿאַר קײן נשמה-אינזשענער. איך, װידער, שעם זיך ניט מיט מײַן פּאַרטיזאַנישער קלײדונג. ס'שמעקט נישט גוט פֿון די אַמעריקאַנער טראַנטעס. דו פֿילסט עס דען אַלײן נישט?

ער גייט איר נאך ווי א. און ס'איז א שאד. זיין פערזענליכער בראך, דער אומקום פון זיין געטרייער ווייב, א פארגאנגענע אין טראגן, און דער בראך פון פאלק האבן אים כאטש א דעמב איינגעבראכן. גיי האב אויף אים פאראיבל, אויפן געוועזענעם נאוואראדניקער מוסר'ניק. דער מוסר איז אים קאפויער געקומען און ס'איז ביי אים געווארן אן ערב, א צומישעניש אין דער דיכטערישער נשמה.

דער מיין פון אָט דער נבֿיאיש צאָרנדיקער זאָג זײַנעם איז אים, טבֿיהן, דעמאָלט נישט גאָר קלאָר געווען, צי ער האָט אַליין אים פֿאַרשטאַנען, אָבער זײַן פֿאַרצווייפֿלונג, אַזאַ באַשײַנפּערלעכע, אַזאַ אָנטאַפּעוודיקע, וואָס ווי אַ שוואַרצע קראָ געפּיקט לעבעדיקע שטיקער פֿון האַרצן. קליר איז אַן אױפֿגעטראָגענער אַרױסגעגאַנגען אױפֿן באַלקאָן, װוּ פֿריִער איז זאַרף געשטאַנען. האָט אַריבערגעפֿירט אַ בלאָנדזשענדיקן בליק איבער די דעכער פֿון דער שטאָט. דאָ און דאָרטן רײכערן זיך פֿאַבריק-קױמענס. דאָ און דאָרטן קרײַזן טױבן-װאָלקנלעך אין דער לופֿט, דרײען זיך איבער, װי זילבערנע פֿעכערס אינעם בלױ. זײַן בליק האָט זיך מיט אײנעם אַזאַ פֿעכער אַראָפּגעלאָזט אױף די גרינע בױמער-קרױנען פֿון דער ייִדישן פּאַרק דאָ נישט װײַט,

סוף קאסעט צוויי המשך קאסעט דרײַ זייט פֿינף המשך פון דער דערציילונג ערב פון דעם בוך פון דער היים און פון דער פרעמד יא א ניי לעבן גייט אויף ס'איז ערב א צומישעניש אבער אויך ערב פאר פאר א גערעטעניש נאר וואו דא אין פוילן אויף די אידישע חורבות ווי ס'מיינט מיין רחל? אדער דארט אין ארץ ישראל ווי עס זאגט שייע זארף? סוף פון דער דערציילונג ערב.